היום יום י ח שבט הצמח צדק סיפר לבנו אדוני אבי זקני מורי ורבי, דער צמח צדק האט דערציילט צו זיין זון מיין זיידע דער רבי מהר ש אשר הדרוש ומראיהם ומעשיהם תורה אור פרשת יתרו, דער מאמר מראיהם ומעשיהם וואס איז געדרוקט אין תורה אור פרשת יתרו הוא הדרוש הראשון שאמר הרב המגיד ממעזריטש בשעת קיבלו את הנשיאות חג השבועות תקכ א. דאס איז דער ערשטער מאמר וואס דער מעזריטשער מגיד האט געזאגט ווען ער האט אנגענומען אויף זיך די נשיאות שבועות תקכ א, כפי אשר שמע רבינו הזקן מפי הרב מנחם מענדל מהורודוק בעל פרי הארץ, אט אזוי ווי דער אלטער רבי האט עס געהערט פון מענדל הורודוקער, דעם מחבר פון פרי הארץ, שהיה באותו מעמד, וואס ער איז געוועזן ביי יענעם צושטאנד, רק שרבינו ביאר הדרוש על פי סגנונו. אבער אונזער רבי דער אלטער רבי האט מסביר געוועזן דעם דרוש לויט זיין שפראך, לכאורה מיינט עס על דרך החבד. דאס נעמט זיך פון א רשימה פון פריערדיגן רעבן וואס הייסט אבות החסידים וואס איז געדרוקט געווארן אין התמים וואס דער פריערדיגע רבי האט איבערגעגעבן די היסטאריע פון אבות החסידות, און ער שרייבט דארטן ווי אזוי ס'האט זיך אנגעהויבן דור שני, דערציילט ער, נאך די הסתלקות פון בעל שם טוב איז זיין זון ר' צבי אויסגעקליבן געווארן אלס דער נשיא און דער מנהיג פון די חסידים, אבער ס'איז דורכגעגאנגען דער ערשטער יאר האט די חבריא קדישא געזען אז דער זון פון זייער רעבן איז א שוואכער אין כאראקטער און לויט דעם מצב, די אומשטענדן וואס איז דעמאלט געווען, וואס דאס מיינט מסתמא וואס איז געוועזן די רדיפות פון די מתנגדים וכיוצא בזה, האט מען געדארפט האבן א שטארקן מנהיג, אן איש אשר רוח בו, וואס זאל אנפירן מיט די חסידים, זיינען זיי געוועזן זייער פארזארגט. ס'איז געקומען דער צווייטער טאג שבועות, תקכ א, א יאר נאך די הסתלקות פון בעל שם טוב, און א טאג נאך דעם ערשטן יארצייט, איז ר' צבי געזעצן אויבן אן, אנגעטון מיט די בגדים פון זיין טאטן פון דעם בעל שם טוב, און די חבריא קדישא איז געזעצן ארום אים. ווען ער האט געענדיגט זאגן תורה האט ער זיך אויפגעשטעלט און געזאגט. היינט איז דער טאטע צו מיר געקומען און ער האט מיר געלאזט וויסן אז די פמליא של מעלה מיט זייערע שמשים וואס זיינען געווענטליך געוועזן ביי מיר זיינען היינט איבערגעגעבן און איבערגעגאנגען צו הקדוש והנורא מרנא ורבנא ר' בערעניו ב ר אברהם וואס דערפאר זאג איך דיר אן מיין זון און איך בעט דיר זאלסט אים איבערגעבן די נשיאות פון די חסידים, במנין מיט כל החברייא קדישא, ער זאל זיצן אויף מיין ארט אויבן אן, און דו מיין זון וועסט זיצן אויף זיין ארט, און זאלסט וויסן אז איר וועט מצליח זיין. און אויפן מגיד האט ער געזאגט פי שניים ברוחי, ס'איז על דרך ווי מ'געפינט ביי אלישע מיט אליהו. און תוך כדי דיבור האט זיך ר' צבי א קער געטאן צו ר' דובער און אים געווינטשן מזל טוב און אויסגעטאן דעם בגד עליון פון דעם בעל שם טוב און עס איבערגעגעבן צו ר' דובער און ער האט אנגעטאן די בגדים פון ר' דובער און זיך אוועק געזעצט אויף זיין ארט. ר' דובער האט אנגענומען און זיך איבער געזעצט מיט די בגדים בראש השולחן און אלע זיין געבליבן שטיין צו הערן די תורה פון דעם נייעם רבי'ן.

ווי דער אלטער רבי האט עס געהערט פון ר' מענדל הראדאקער וואס איז געווען בשעת מעשה, נאר דער אלטער רבי האט עס איבערגע'חזר'ט און מסביר געווען לויט זיין סגנון. איז דא דער רבי אין תשל"ב האט דער רבי געזאגט דעם מאמר, און שפעטער האט ער דערציילט אז דאס איז דער ערשטער מאמר וואס דער מגיד האט געזאגט שבועות תקכ"א ווען ער האט אנגענומען די נשיאות. איז חסידים דערציילן ס'איז געדרוקט אין בית רבי אז ווען דער אלטער רבי איז געווען אין תפיסה און דער בעל שם טוב מיטן מגיד זענען געקומען אים באזוכן האט דער בעל שם טוב געזאגט דעם מגיד ער זאל זאגן צום אלטן רבי'ן דאס הייסט צו זיין תלמיד ער זאל זאגן עפעס א דרוש האט דער אלטער רבי געזאגט דעם דרוש מראיהם ומעשיהם ווי ער איז געדרוקט אין תורה אור. האט שפעטער דער בעל שם טוב געזאגט צום מגיד, ער זאגט עס אות באות אזוי ווי דו האסט עס מקבל געווען פון מיר. און דערנאך דעם זאגט דער רבי, און דער פריערדיגער רבי האט צוגעלייגט אז דער אלטער רבי האט מסביר געווען דעם דרוש, לויט זיין סגנון איז דאס הייסט קען זיין ס'איז געוועזן אות באות אבער אויכעט מיט די ביאורים על פי חב"ד.